זאגט דער חפץ חיים ווייטער און ממשיך אויסרעכענען די לאוו'ן, לאו ט"ז, נאך א לאו וואס ס'מאכט זיך זייער אפט מ'איז עובר ווען א מענטש רעדט לשון הרע, וואס בעצם די לאו איז נישט קיין לאו פון לשון הרע, אבער די מציאות איז אז ווען א מענטש רעדט לשון הרע מאכט זיך זייער אפט אז מ'איז אויך עובר אויף די לאו. דאס איז עוד על איסור חניפה, עובר עוד על איסור חניפה, עובר אויף איסור חניפה. וואס ער צייכנט צו דא אז פון עטליכע ראשונים און פון די גאונים זעט מען אז ס'איז א לאו מן התורה און ס'איז א לאו גמור, והוא לאו, דאס איז די לשון הפסוק וואס עס שטייט אין פרשת שלח לא תחניפו את הארץ. ווי קומט אריין דא חניפה ווען א מענטש רעדט לשון הרע, כגון, אם יתכוון בסיפורו לשון הרע ורכילות כדי להחניף להשומע. לאמיר זאגן ראובן וויל בארעדן יעצט לוי און ער גייט און ער בארעדט לוי, און ער רעדט צו שמעון און ער בארעדט, ווען ער זאגט, ווען ער רעדט צו שמעון בארעדט ער לוי. יעצט ער ווייסט דער שמעון איז א מכובד'יגער מענטש און ער וויל זיך חנפ'ענען צו אים, אזוי ווי אונז זאגן מיר טאקע, ער וויל זיך חנפ'ענען צו אים, און ער ווייסט שיודע שיש לו על אותו פלוני שנאה מכבר, ער ווייסט אז דער שמעון, ער איז אויפגערעגט אויף דעם לוי, ס'איז שוין לאנג וואס דער לוי דרייט אים א קאפ, האט נישט קיין כח צו אים, און דער שמעון האט אים שוין בארעדט און איז אליינס זוכה געווען מיט אסאך לשון הרע'ס צו בארעדן דעם לוי. טראכט ראובן צו זיך, איך וויל געפעלן פאר דעם שמעון, ועל ידי זה ימצא חן בעיניו, ראובן זאגט, טראכט צו זיך אזוי, לאמיך זאגן פאר שמעון נאך עפעס שלעכטס אויף לוי, אזוי גייט שמעון זען דא איך בין אויף זיין זייט, איך בין גוט מיט אים, איך זאג וואס ער האט צו זאגן, וואס ער וויל הערן, והוא עוון פלילי, כי המעט ממני שאינו מקיים מצוות הוכחה, נישט נאר וואס ער איז נישט מקיים מצוות הוכחה, וואס א מצות עשה דאורייתא, להוכיחו האט עס מוכיח צו זיין שמעון, על השנאה שבינו לבין חברו וואס ער האט א שווער הארץ וואס ער האט פיינט לוי, אבל גם יחזק בסיפורו את השנאה שביניהם מכבר, דער ראובן גייט און ער איז גאר מחזק דער שנאה, ער לייגט צו אויל צו דער פייער, ועל ידו ישנה באיוולתו יותר ויותר, שמעון גייט איבערגיין נאכאמאל די טעות וואס ער טוט, די נארישקייט וואס ער טוט, און ויוולד מזה מחלוקת חדשה, א פרישע מחלוקת גייט ארויסקומען דורך דעם, עוד כמה קלקולים השם ישמרנו. זאגט די חפץ חיים ווייטער ודע דעוון זה בעוונותינו הרבים מצוי הרבה מאוד ס'מאכט זיך זייער אפט והוא כשאחד מדבר מספר בגנות חברו יעצט גייט די חפץ חיים ארויסברענגען נאך א אופן פון חניפה וואס די מקבל ס'געשענט אז די מקבל ער איז גאר עובר אויף חניפה איז לאמיר גיין ווייטער מיט אונזערע נעמען לאמיר זאגן שמעון ער האלט אינמיטן רעדן לשון הרע אויף לוי שמעון האט דאך א אלטע פראבלעם דא מיט לוי און ער האלט אינמיטן בארעדן א קיפקע אין בית מדרש און ער רעדט. והשומע, דער ראובן, אף שמכיר שדבר זה שדיבר על חברו שלא מהדין הוא, ער ווייסט זייער גוט אז וואס שמעון רעדט איצט אויף לוי באמת איז נישט ריכטיג, אף על פי כן הוא גם כן מנענע ראשו לדבר זה, ער שאקלט מיטן קאפ, און מחליק גם הוא את הדבר בלשונו, ער לייגט צו עפעס א ווארט דא א ווארט דארטן שמוסיף איזה תיבות לפגם. מפני שהמספר לפעמים בעל הבית חשוב וכדומה, עס מאכט זיך אפט אז שמעון איז א חשוב'ע מענטש און ער בארעדט איינעם, איז די מענטשן וואס הערן עס אויס ווילן אים אזוי מחזק זיין, טאקע פארשטערקערן דאס וואס ער ברענגט ארויס, ער מאכט אוועק דא לוי שיש לו ממנו טובות או שירא, אדער האט ער טובות פון שמעון אדער האט ער מורא פון אים, האט מורא גאר אז טאמער ער גייט פארהאלטן שמעון אז עס איז נישט ריכטיג וואס ער טוט דא שיחזיקו אותו לאינו חכם וכדומה, מ'וועט אנפאנגען אוועק צו מאכן דעם ראובן, טאמער ער האלט פאר שמעון פארן טון אזא נישט ריכטיגע זאך מיטן בארעדן לוי וועט ער אים, וועט מען טראכטן ער איז עפעס סתם עפעס א נארישע מענטש. ועל כן יסיתנו היצר מן הדחק, וועט אים די יצר צורעדן שיסכים גם הוא לזה, ער זאל שאקלען מיטן קאפ און צולייגן א ווארט דא א ווארט דארט, אבל זאגט דער חפץ חיים, תדע אחי, זאלסט וויסן מיין ברודער, שזה בעצם לאו דחניפה, אפילו דו ביסט נישט דער וואס רעדט, דו הערסט אויס און דו זאגסט א ווארט דא א ווארט דארט, דאס איז אויך א חלק פון די לאו פון חניפה, און דאס איז געבויט אויף א לשון הגמרא אין מסכת סוטה, וואס אגריפס המלך האט געליינט אין די תורה, און ווען ער איז אנגעקומען צו די פסוק לא תוכל לתת עליך איש נוכרי, איז געקומען טרערן פון זיינע אויגן אז ער איז עכט נישט ראוי צו זיין קעניג, האבן אים די חכמים געמאכט חניפה, און באותה שעה נתחייבו שונאיהם של ישראל כליה פון די עוון החניפה, און דאס איז א אופן וואס מ'איז סך הכל מחזק יענעם אפילו מען איז נישט דער וואס זאגט עס. ממילא זאגט דער חפץ חיים דא אפילו אם רק יוסיף איזה תיבות כאשר נתבאר בבאר מים חיים, פירט דער חפץ חיים אויס אויף די עולם, ועל ענין כזה שייך מה שנאמר ושמת סכין בלועך אם בעל נפש אתה. וחייב אדם למסור עצמו לסכנה, א מענטש דארף זיך זיין גרייט אפילו אריינצולייגן אין א סכנה ואל ישיא את נפשו עוון אשמה כזה, זאל נישט ליגן אזא געפערליכע עבירה אויף אים. ועל פי התורה צריך בשעת מעשה על כל פנים להתחזק מאוד שלא לסייע אפילו בתנועה אחת אפילו מיט איין תנועה, שיראה ממנו שהוא מסכים לסיפורו אויב ס'זעהט עפעס אויס ווי ער איז מסכים צו דעם וואס ער זאגט, ועל זה שייך מאמר חזל בעדיות אז מוטב שיקרא אדם שותה כל ימיו, זאל נישט עובר זיין פארן אייבערשטן, וזה אפילו אם הוא מבין, שדבריו בתוכחה לא יהיו נשמעים למספר, אפילו טאמער ער ווייסט אז טאמער ער גייט פארהאלטן שמעון וועט עס נישט העלפן. דאי לאו הכי בוודאי חייב להוכיח גם כן על זה, כאשר יתבאר אם ירצה השם לקמן בהלכות לשון הרע כלל ו'. זאגט דער חפץ חיים ווייטער, לאו י ז, די לעצטע לאו אין די ליסטע דא, ולפעמים יש עוד לאו אחד, לפי מה שמצוי בעוונותינו הרבים שמדבר לשון הרע מתוך כעס. אסאך מאל מען רעדט לשון הרע איז מען איז אויפגערעגט אויף יענעם, און מען רעדט פון מתוך כעס קומט אויס בשעת מעשה הוא מקללו גם כן ער שעלט אים, ופעמים הוא מקללו בשם אפילו בלעז. ער דערמאנט דעם אייבערשטן אפילו טאמער ס'איז נישט אין לשון קודש, ועובר בזה על לאו גמור, דלא תקלל חרש. נו ס'גייט ארויף אויף דעם. פירט דער חפץ חיים אויס דא די ליסטע פון די לאווים, הרי חשבנו שבעה עשר לאווים הרגילין לבוא על ידי סיפור לשון הרע ורכילות. האבן מיר אונז געענדיגט אויסצורעכענען זיבעצן לאווים וואס איז רגיל ס'זאל געשען דורכן רעדן לשון הרע, אפילו אם הוא מספר רק לישראל אפילו טאמער ער רעדט צו א איד, דאם הוא מלשין על ישראל בפני הכותי, טאמער רעדט ער אויף א איד, פאר א גוי איסורו יותר גדול ויותר חמור, ונכנס לפעמים בכלל מוסר, כאשר נבאר אם ירצה השם לקמן בהלכות לשון הרע כלל שמיני. און והרבה מלאוין הנ"ל שחייבים עליהם מיתה בידי שמים כמו הקנטת אלמנה ויתום וחילול השם, והרבה מהן שנוגעין לענין עולם הבא, המלבין פני חברו ברבים והמתכבד בקלון חברו למי שמרגיל את עצמו בעוון החמור הזה של לשון הרע ורכילות כאשר יתבאר אם ירצה השם הכל לקמן, איז דאס איז די געפערליכע לאוון וואס ס'קומט ארויס געווענליך וואס א מענטש איז עובר ווען ער רעדט לשון הרע, אסאך מאל איז ער עובר די חלק אסאך מאל די חלק, אבער אסאך לאוון וואס מ'כאפט אריין בשעת מ'רעדט לשון הרע.